דא אין ארץ כנען איז יוסף פארקויפט, די טאטע איז וויינט, און ביז חוץ פון דעם גאר אלעס גייט אן, אונז ווייסן גארנישט וועגן יוסף, אונז ווייסן נאכנישט גארנישט וועגן יוסף, אונז גייען רעדן וועגן וואס געשעהט דא, ויהי בעת ההיא, אין די זעלבע צייט, אבער נישט באותו מקום, און יהודה, איז מה מעשה מיט יהודה, יהודה גייט, גייט אראפ ערגעץ, האט חתונה, מיט איינער וואס הייסט בת שוע, בת שוע, אינטערעסאנט, ווייל יעדער איינער ווייסט אז די גרויסע אייניקל פון יהודה וואס האט געהייסן. דוד, האט חתונה געהאט מיט איינער וואס הייסט בת שבע, אפשר האט עס צו טון, איך ווייס נישט, אבער בת שוע, בת שבע. על כל פנים מ'האט חתונה מיט מיט א פרוי, א כנענישע פרוי, אינטערעסאנט אפשר דא זעט מען אז אלע שבטים האבן חתונה געהאט מיט איינער, וואס איז די חירה דרך אגב? נאך א זאך ס'הייבט זיך אן, ס'איז געווען א מענטש געהאט א חבר חירה, אן איש עדולמי, אפשר איז ער געווען דער שדכן, כ'ווייס נישט, באלד וועט מען זען אז ער איז וויכטיג אין די מעשה, אלע יהודה'ס זוויגים האט עפעס צוטון מיט די חירה, זעהט אויס חירה איז געווען עפעס א שדכן, ער איז געווען יהודה'ס ווינג מען ווי מען זאגט, און ער האט דריי קינדער יא, ער, אונן, שלה, ביי שלה איז ער נישט געווען דארט עפעס, פארוואס, שטייט אז ער איז געווען אין כזיב, די איד איז געווען א חברה'מאן, האט זיך געדרייט, ער איז געווען אין כזיב, מ'גייט זעהן ער גייט דא ער גייט דארט, אבער פארוואס? יעצט יהודה מאכט חתונה די קינדער, ער טרעפט איר א פרוי וואס הייסט תמר, אויך לכאורה א כנענישע פרוי, פון די אפשר די עדולמי האט עפעס געהאט צו טון מיט דעם אויכעט, און ביזדערווייל ער האט עפעס געטון ראנג, ס'שטייט נישט וואס, אונז ווייסן נישט וואס, ס'דא דרשות, אונז ווייסן נישט, און ער שטארבט, איז דא יעצט הייבט זיך אן א פרשה פון יבום, יעדער איינער ווייסט, מ'דארף די ברודער זאל חתונה האבן מיט די פרוי כדי והקם זרע לאחיך, און. אונן איז נישט העפי מיט דעם, דאס איז די עיקר חטא פון אונן, פשוט פשט איז, ער וויל נישט מאכן קיין יבום, יבום איז א גרויסע א געוויסע מסירת נפש, יא, חוץ פון דעם וואס איז ווערט מחויב, ער ווערט איר ער ווערט איר מאן, איז דא איז ער דאך ער ווערט אזוי ווי א מענטש וואס גייט מען ווערט אזוי ווי די שליח פון פון דעם טויטע ברודער, יא, די טויטע ברודער האט נישט געהאט קיין קינדער, גייסטו מאכן קינדער פאר אים, זיי גייען הייסן על שם אחיו המת, פונקטליך וואס דאס מיינט עקזעקטלי, ס'נישט כאילו נישט דיינע קינדער, כאילו די העלפסט דיין ברודער האבן קינדער פון זיין פרוי וואס איז אים איבערגעבליבן, אים פאסט עס נישט, ער וויל האבן זיינע אייגענע קינדער, ער איז נישט קיין, נישט קיין, נישט יענעמ'ס שלאק. און וואס טוט ער? ער האט א עצה, ער מאכט, לבלתי נתן זרע לאחיך, ער איז מוציא זרע לבטלה, דאס הייסט נישט לבטלה, ער איז דש בפנים וזורה מבחוץ, און ער לאזט נישט די זרע אנקומען, און די אייבערשטער האט דאס נישט ליב, זאגט אויב אזוי, וימת גם אותו, ער שטארבט. איז בעצם וואס מיינט דאס? מיט וועם האט מען געהאלפן יעצט? דארף דאך טרעפן א דריטן שידוך פאר די תמר נעבעך, דארף דאך ווייטער האבן קינדער. איז דא טאקע די שלה, אבער יהודה לכאורה מאכט ער א שטיקל די זעלבע חטא, ער ער מאכט שוין א חשבון, ער האט שוין מורא ווער גייט ווער גייט פאר מיט די תמר, זי איז א קטלנית, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, שטייט מפורש אין פסוק. ער זאגט איר עפעס א תירוץ, שבי אלמנה בית אביך, ער איז נאך קליין, באמת יבום קען מען מאכן ווען מען איז נאך קליין אויכעט זעהט אויס, אבער יהודה האט געטראפן אן עקסקיוז, ער האט נישט געוואלט. און ביזדערווייל יהודה איז צווישן בת שוע איז געשטארבן און ס'שוין געווען מ'האט שוין געזעצן שבעה מ'שוין אויפגעשטאנען פון די שבעה און ס'איז שוין געקומען די צייט לגוז צאנו אזוי מ'זעט ביי לבן דאס איז עפעס א מצב פון א פארטי און אויף איינע פון די תקופות השנה לכאורה ביי ווען ס'איז די תקופה ווען די ווען מ'שניידט די לגוז צאנו איז געווען א פארטי עס הייסט יהודה איז שוין צוריק ער שוין יעקב האט זיך מתאבל געווען ימים רבים יהודה און געהאט זיך א נייע צו זיין ווייב איז געשטארבן נאך אפאר וואכן געזעצן שבעה געגאנגען ווייטער זוכט שוין א נייע און בקיצור ער גייט צו תמנה לגוז צאנו, און מ'האט געזאגט פאר תמר ווער געזאגט? אה, זי האט געהערט אין די נייעס, און זי מאכט איר מעשה ויחשבה לזונה, יא, און זי, און די פסוק זעהט אויס, די פסוק איז מסכים, די פסוק לייגט צו כי די כי ראתה, יא, פארוואס לייגט צו דער פסוק? די כי ראתה גדל שלה, דאס הייסט אונז געבן איר גערעכט, יהודה ווייסט נאכנישט, אבער אונז געבן איר גערעכט, די פסוק גיבט איר גערעכט, און יהודה קומט, און ער בעט איר, הבה נא אבוא אליך, און דער פסוק לייגט צו, כי לא ידע, דאס הייסט, ווען ער וואלט געוואוסט, וואלט ער דאך נישט געוואלט, די גאנצע זאך זי האט נישט געוואלט, יא שלה האט נישט געוואלט, איז אויב נישט שלה קען יהודה אויך זיין די די מייבם, יא? און זי זי באקומט זיין זיין חותמך ופתילך, ס'איז א גרויסע משכון, און זי נעמט עס אראפ און זי גייט צוריק אהיים, און ווייטער דער רעהו העלפט אויס יהודה'ן מיט זיינע זיווגים, ער וויל צוריק ער וויל גיין ברענגען די גדי עזים פאר די אישה, פאר די אננאון זונה, טרעפט איר נישט, און די מען פרעגט די מענטשן זיי ווייסן אויך נישט, און בקיצור זאגט פאר יהודה לאז אונז גיין מאכן דא היתרים פון זיך און זוכן עפעס א זונה, איך ווייס נישט וואס גייט דא פאר, וואס נישט קיין עס פאסט נישט קיין מעשה, יא אפילו עס איז געווען אפשר מותר אבער אלץ האט א שיעור. און בקיצור גייען אונז צוריק צו יהודה אינדערהיים, ביי יהודה אינדערהיים נאך דריי חדשים זאגט מען זנתה תמר כלתך, און נאכדעם האט נעמט זי ארויס אירע דריי זאכן יהודה זאגט ביסט גערעכט און כי על כן לא נתתיה כי על כן מיינט אין די פסוק אלעמאל ווייל דאס איז אזויווי ס'שטייט אונז וואלטן געזאגט כי און די על כן מיינט נאר על כי על כי נישט די על כן איז נאר א נוסח ס'איז נישט עפעס אנדערש און יהודה האט צוויי קינדער פרץ און זרח פון די אויך ענליך דא פרץ איז געוואלט פארן ענליך צו יעקב און עשו איז ארויסגעגאנגען פריער דאס איז די מעשה פון יהודה און תמר.